שמואל בית פרק יח. היינטיגע פרק לערנט אונז די מלחמה למעשה וואס איז געווען צווישן אבשלום און דוד אדער מער צו זאגן צווישן אבשלום און זיינע מענטשן און דוד'ס מענטשן. אונז האבן געלערנט ביידע זענען אנגעקומען אין מחניים און גלעד עבר הירדן דארט האט זיך אפגעשפילט די מלחמה. יעצט דוד האט צוזאמגענומען זיינע מענטשן געהאט דריי גרופעס דריי ראשים יואב אבישי און איתי הגיתי די דריי מענטשן וואס אונז קענען שוין זיי זענען געווען די גענעראלן פון די דריי גרופעס פון דוד'ס ארמעי. און זעט אויס אבשלום האט אויך געהאט זיינע מענטשן. יעצט, די ערשטע זאך, א וויכטיגע זאך פון די מעשה איז, אז דער מלך האט געזאגט, דוד, ער וויל גיין, אזוי ווי עס פלעגט זיך אלץ פירן, גיין אין מלחמה מיט די עולם. אבער די עם, די זיינע מענטשן האבן אים געזאגט, ניין, עס איז נישט קיין וועג אזוי. אונז געדענקען אז בעצם דאס איז געווען א שטיקל מחלוקת צווישן אחיתופל און חושי, אחיתופל האט געטענה'ט מען גייט הרג'ענען דוד אליינס, חושי האט געזאגט ניין, דוד המלך גייט זיך שלאגן, ער איז שטארק, למעשה דא זעט מען אז ער איז נישט געווען אזוי שטארק, די מענטשן האבן געזאגט פאר דוד, קום הער, עס מאכט נישט קיין סענס אז דו זאלסט גיין, דיך זוכט מען דאך בעצם, אבשלום וויל דיך הרג'נען, אויב ער וועט דיך הרג'נען איין מענטש איז געענדיגט די גאנצע זאך, ענדערש זאל מען אונז גיין, אונז זאלן זיך מוסר נפש זיין, אפילו מען הרג'ט האלב פון אונז, איז דאך נישט גארנישט, ווייל די עיקר איז דאך די מלך דא, די עיקר נישט די, דו ביסט ווערט אזוי ווי צען טויזענט מענטשן קעגן אונז, עס מאכט נישט קיין סענס צו ריסקן די מלך, ווען די שאלה דא איז ווער ס'זאל זיין די מלך, בעסער דו זאלסט בלייבן נישטא, דו וועסט אונז העלפן פון דארט, וויאזוי גייט ער העלפן פונקטליך? כ'ווייס, אפשר מיט סטראטעגיע, אפשר מיט תפילה, און גיי נישט ארויס. און טאקע דער מלך האט געפאלגט זיינע מענטשן, ער איז נישט ארויסגעגאנגען, דאס איז א חלק פון די גאנצע מעשה, מען זעט דא אז דוד המלך האט אלעמאל אין די די תקופות האט געדארפט נאכגיין מיט די פאלק, די פאלק האט געהאט אביסל אנדערע מהלך, זיי האבן אביסל מער, מען קען זאגן מער פראקטיש, מער למעשה וויאזוי מען זאל פירן די מלחמה, דוד המלך איז אביסל אידעאליסטיש דא, ער וויל גיין אליינס אין די מלחמה, עס מאכט נישט קיין סענס אז די מלך זאל גיין אליינס, און די מלך איז געבליבן אינדערהיים איז געבליבן ביים שער און געהאט אזוי געוואטשט ווי דער עולם פארט ארויס צום מלחמה. יעצט איין וויכטיגע ציווי האט דער מלך געגעבן פאר אבישי און יואב און איתי פאר די שרים אבער דער גאנצער עולם האט געהערט די ציווי ער האט געזאגט לאט לי לנער לאבשלום ס'הייסט אונז גייען דא טאקע אין מלחמה קעגן זיין זון אבשלום אבער דוד איז נאך א טאטע האט ער נאך נאך רחמנות אויף אבשלום ער זאגט רואיג יעצט פירט זיך רואיג מיט אבשלום פונקטליך וואס דאס מיינט פירט זיך רואיג האטס רחמנות אויף אים למעשה וואס איז געווען? דוד'ס מענטשן זענען נאכגעלאפן אבשלומ'ס מענטשן, זיי האבן מורא'דיג מנצח געווען, זיי האבן געהארגעט צוואנציג טויזנט מענטשן פון אבשלומ'ס זייט, און נישט נאר דעם, אבשלומ'ס מענטשן זענען אנטלאפן אין א וואלד דארטן, און די וואלד שטייט די וואלד האט געגעסן פון די מענטשן מער וויפיל די שווערד האט געגעסן, אין אנדערע ווערטער, אדער זיי האבן זיך געווען חיות אין די וואלד, אדער אנדערע מכשולות וואס איז דא אין א וואלד, נישט קיין געשמאקע פלאץ פאר קיין מלחמה, נאר פון די טערעין, פון די טעריטארי זענען זיי געהארגעט געווארן אסאך מענטשן פון אבשלומ'ס מענטשן. און אזוי ווי אונז גייען זען, אבשלום אליינס איז בעצם געכאפט געווארן אין די וואלד. וואס איז געשען? אבשלום איז דארט אליינס געווען, זעט אויס יא מיט זיינע מענטשן, ער לויפט אויף זיין אייזל, און פונקט אז ער איז אנגעקומען אונטער אזא גרויסע בוים, א גרויסע בוים, אזא גרויסע פאזי בוים, עס איז געווען זיך אנצוכאפן, אבשלום אונז געדענקען אז ער האט געהאט גרויסע לאנגע האר, יא צוויי, ווי גרויס עס איז געווען, וואס מ'האט געלערנט פריער, און עס האט זיך אנגעכאפט זיין האר אין די בוים, און עס האט זיך אפגעכאפט, און אזוי געוויל הענגען אויפן בוים ביי זיין האר, און די אייזל איז אנטלאפן ווייטער, האלט אינמיטן אנטלויפן בעצם. איז פונקט איז דורך געגאנגען איינער פון די פון דוד'ס מענטשן און ער געזען אבשלום הענגט דארט איז ער געגאנגען זאגן פאר יואב קוק אבשלום הענגט דא האט אים יואב געזאגט נו און דאס ווייסט אז דו זעסט אז ער הענגט וואס האסטו נישט געהאט קיין שכל פארוואס האסטו אים נישט געגעבן א הרגע דארט אפ איך וואלט דיך געגעבן צען צען כסף צען שקלים צען דאלער וואטעווער ס'איז אלס שכר דאס אים זוכט מען דאך. האט יענער מענטש געזאגט וואס הייסט דו געסט מיך געלט אפילו וואלסט מיך געגעבן 10000 שקלים 1000 שקלים נישט 1000 1000 שקלים וואלט איך נישט געהארגעט איך האב דאך געהערט יעדע אנדערע אלע געהערט ווי דער מלך האט געזאגט אז מ'זאל וואטשן אויף אבשלום מ'זאל אים נישט הארגענען וואס איך וואלט געטון אזא זאך קען נישט אזוי טון עס וואלט געווען א שקר בנפשי האט יואב געזאגט ניין ניין איך ווארט נישט אזוי עס גייט נישט אזוי יואב איז דא מער פראגמאטיש ווי דער מלך דער מלך איז אידעאליסטיש ס'איז זיין זון מ'גייט רחמנות האבן אבער יואב האט פארשטאנען ס'איז נישט קיין וועג ס'איז א מורד במלכות מ'דארף אים הרגענען גענומען יואב דריי שטעקענעס דריי שבטים און דריי פיילן אריינגעווארפן אין אין אבשלום'ס הארץ נאכדעם איז ער אראפגעפאלן אדער ער געלעבט נאך נאך געבליבן נאך צען מענטשן האט געשריבן געשריבן אז זיין גאנצע מנין האבן זיי אלע געשלאגן אבשלום און ער איז געהארגעט געווארן בקיצור אבשלום איז געהארגעט געווארן שוין האט דער עולם אויפגעהערט נאכצולויפן יואב האט געזאגט ס'איז גענדיגט געבלאזן שופר ס'הייסט מ'האט געכאפט אבשלום יעצט איז דאס די ענד מ'האט געוואנען די מלחמה. מען האט גענומען אבשלום האט מען געווארפן דארט אין די אין די וואלד האט מען אויפגעשטעלט אסאך גרויסע שטיינער כאילו דארט איז די מצבה די קבר פון אבשלום האבן מיר שוין געלערנט פריערדיגע ספרים אז עס איז געווען אזא מנהג אפילו ווען מען האט איינעם מנצח געווען האט מען אויפגעשטעלט א גל אבנים אזא שטיינער אז מען זאל ווייזן אז דא איז דער פה נטמן פה מת אינטערעסאנטע זאך דא פארציילט אונז דער פסוק אז דרך אגב אבשלום האט נאך בחייו געמאכט א גרויסע מאניומענט פאר זיך, עס הייסט יד אבשלום, ס'איז נאך היינט דא אזאך וואס הייסט יד אבשלום, כ'ווייס נישט אויב ס'איז טאקע דער, על כל פנים, ער האט געהאט א יד אבשלום, פארוואס? ער האט געזאגט איך האב נישט קיין קינדער, און איך וויל האבן עפעס א זכר, א גרויסן בנין. שטייט למעשה יא, פריער האט ער געהאט דריי קינדער, איז צריך עיון, מוז מען זאגן זיי זענען געשטארבן שוין, על כל פנים, דאס איז די ער האט געוואלט מאכן א מאניומענט דערווייל איז ער געהארגעט געווארן און געהאט אזא גל אבנים אויף זיין קבר. יעצט די לעצטע מעשה פון דעם פרק איז וויאזוי דוד המלך האט אויסגעפונען פון דעם אז אבשלום איז געהארגעט געווארן. איז אזוי, ס'איז געווען אחימעץ בן צדוק, דאס האבן מיר שוין געטראפן, יא געווען פון די כהנים אויף דוד'ס זייט, ער האט געזאגט פאר יואב איך לאז מיר גיין לויפן מבשר זיין פאר די מלך אז ער האט געוואנען, די אייבערשטער האט אים געהאלפן ער האט געוואנען אבשלום איז טויט. האט יואב געזאגט ניין ניין ניין האב שכל, עס איז נישט קיין גוטע בשורה איך ווייס, פאר אונז איז עס א גוטע בשורה, אבער דוד א גאנצע צייט געדענקען איז ער געווען אידעאליסטיש, ער האט געהאלטן אז מען טאר נישט טאטשן זיין זון, עס איז נישט קיין גוטע זאך דו זאלסט זאגן פאר די מלך אז זיין זון איז געשטארבן, עס איז נישט מסוגל אדער ער וועט זיך רעגן אויף דיך, נישט קיין וועג. ער האט געזאגט צו איינער א כושי, א גוי, דאס הייסט איינער וואס יואב האט ווייניגער רחמנות געהאט אויף אים, ער זאגט דו גיי, דו גיי זאג פאר די מלך. שוין דער כושי האט זיך געגעבן א בוק און ער גייט. אבער אחימעץ האט זיך נישט געלאזט, ער האט געזאגט אחימעץ פאר יואב, איך וויל יא גיין, פליז איך וויל נאכלויפן די כושי, איך וועל אים גיין איבער דערגרייכן, איך וויל יא זאגן. בקיצור ער זאגט ניין פארוואס גייסטו? למעשה ער איז געגאנגען וירץ אחימעץ און ער איז געלאפן אנדערע וועג און ויעבור את הכושי ער איז געלאפן אחימעץ לויפט פארן כושי. יעצט דוד זיצט דארט ביים שער בין שני השערים ס'געווען צוויי טויערן אדער צוויי זייטן פון די שער אדער צוויי טויערן און מען זעט מענטשן ס'איז געווען דארט א צופה יא א קוקער מ'האט געזען זען וואס טוט זיך זעט איינער לויפט צום קעניג זאגט דוד נו אויב נאר איין מענטש לויפט איז דאך סימן אז דאס איז א שליח מיט א בשורה יא אסאך מענטשן וואלט געלאפן וואלט געווען די סאלדאטן אבער איין מענטש אוודאי דאס איז א שליח איז לאמיר הערן וואס ער זאגט. נאכדעם זעט מען עס קומט נאך איינער, זאגט ער, אה, האפנטליך איז אויך א שליח, ער זאגט אונז א בשורה. נאכדעם האט ער געזאגט, איך זע אז דער צווייטער, דער ערשטער בעצם וואס קומט, איז אחימעץ, אונז קענען אים, ער איז אחימעץ. זאגט דער מלך, נו, ער איז א גוטער מענטש, האפנטליך וועט ער ברענגען א גוטע בשורה. קומט אריין אחימעץ צום קעניג און ער בוקט זיך, און ער זאגט, ברוך השם, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן, האט געגעבן סיגר ביד בידך אנשים אשר נשאו את ידם די מורדים במלכות זענען געכאפט געווארן, פרעגט אים דער מלך נו וואס איז למעשה מיט אבשלום? האט ער געזאגט איך ווייס נישט איך האב געזען אסאך מענטשן לויפן, יואב, אבשלום איך ווייס נישט, בקיצור ער האט זיך ארויסגעדרייט פון זאגן די תירוץ ער האט פארשטאנען אז ס'איז טאקע נישט מסוגל, שפעטער קומט דער כושי און דער כושי זאגט אה א בשורה טובה די אייבערשטער האט דיך געהאלפן, פרעגט אים דער מלך זעלבע שאלה וואס מיט אבשלום זאגט אים דער כושי אויך נישט דירעקט, אבער ער זאגט אים די תירוץ, זאלן אלע דיינע פיינט האבן אזא סוף אזוי ווי אבשלום, אנדערע ווערטער ער איז טויט. און וואס איז דוד המלך'ס ריספאנס צו דאס גייען אונז לערנען די נעקסטע פרק.